איך האב נישט געהאט קיין ברויט אין שטוב. ביי אלע פלעיס האט פונקט יענער געהאט א געפילטע פיש אין די בעק טאש. ביז יעצט האב איך געוואוינט אין די גלילות, יעצט וואוין איך שוין אין קרית יואל. יו קרעיזי!
זאג נישט פאר דיין ווייב, באט פון דעם מאכט מען ליפסטיק. מיינט די עפיסאוד האט זיך דזשאסט גענדיגט? א דיל וואס ברענט זאל פארברענט ווערן. איך האב דיך א חבר זיין חיים, קום.
באמיך א מיליאן און א ביליאן.

ס'איז דא א נייע דעוועלאפמענט וואס הייסט די קלאב אט דזשעקסאן טווענטי וואן וואס הייבט זיך אן ביי פאר הונדרעט ענד סעווענטי פייוו טאוזענט דאלער א הויז. וואס הייסט,
ס'הייבט זיך אן ביי פאר הונדרעט ענד סעווענטי פייוו טאוזענט דאלער און די סטייל פון די הייזער איז טאון האוזעס און דופלעקסעס, חיים האט שוין געקלאוזט אסאך קאנטרעקטס אין די נייע עיריע אין די נייע דעוועלאפמענט, סאו פון

מענטשן מיינען מען קומט צו לאקשערי קאושער ווילעס, מען האט גוטע קאוטשעס, גוטע בעטן, באקוועם, ס'שמעקט גוט, כשר'ע קאך, האסט אלע באדערפענישן פאר שבת, בית מדרש אין סערטען פראפערטיס און יו נאו אלעס וואס דו דארפסט, באט ער זאגט מיך מענטשן כאפן נישט אז ס'איז דא פראפערטיס אין פלארידע דו גייסט באקומען פיינעפל אין דיין בעק יארד, ער האט גערעדט וועגן מענגאוס אריינגעפלויגן אין די פול און ס'איז געווען ארענדזשעס, וואס האט ער געזאגט דארט?
מענגאוס. מענגאוס פליעט אריין אין פול.

ס'נעמט אריין אלע הייזער פון אלע געגענטער וואס זיי האבן אוועילעבל, און דארט קענסטו זען, דו ווילסט בוקן פאר שבת, פאר א טאג, פאר א וואך.
סאו יעצט קומט איך מיטן אייבישטער'ס הילף לג בעומר, סאו פיני איז אויפגעקומען מיט א מורא'דיגע איידיע, לכבוד לג בעומר דארף מען ברענגען עפעס אינטערעסאנטס, זאכן וואס האט צו טון, וויאזוי פייערט א איד

אור החיים. זאגט ער נאר אור החיים האט דאך נישט געהאט קיין קינדער. זאגט ער ער טאקע נישט אבער זיין זון האט געהאט. פארשטייסט? סאו לכבוד לג בעומר האט מען אים ארויפגעברענגט ווייל ער איז א מעמבער אין KJFD, קעי-דזשעי פייער דעפארטמענט, ער איז פארט פון עזרא באדאנסקי'ס וולאג, ער איז פארט פון די קרו, און חוץ פון דעם האט ער א לאו וואלטעדזש קאמפאני וואס איז סתם אזוי אינטערעסאנט, מענטשן בעטן אייביג ברענג ארויף איינער וואס האט א ביזנעס,

פארן צו גיין אריין אין KJFD נאך פאר נאך פאר דעם. וויאזוי הייסטו? און וואס האט דיך געמאכט אריין גיין אין KJFD?
איך הייס יצחק הערשקאוויטש. אקעי. מיין טאטע איז ר' אברהם הערץ הערשקאוויטש. גייט ארום. יא. קענסט מיין טאטע? ניין!
זיין טאטע איז א באבא.
א וואס? א באבא.
העי סירי וואן סעקאנד וואן סעקאנד איך האב מיך נישט אמאל פאררעדט העי גוגל העי גוגל איך האב נישט מיין פאון דא באט קענסט סוירטשן דארטן.
וואס מיינט באבא?
א ליבליכע מענטש.
זייער א ליבליכע מענטש. ער גייט ארום שוין יארן יארן יארן גייט ער ארום נאך צדקה. יעדן אינדערפרי קאווערט אלע מניינים פונעם ערשטן ביז צום לעצטן אפילו די מאנראו באס. קרית יואל, ווילימסבורג, בארא פארק, מאנסי.
אפילו די מאנראו באס

ביז יעצט האב איך געוואוינט אין די גלילות, יעצט וואוין איך שוין אין קרית יואל. וואס הייסט, אה, יא יא, אקעי. וואס איז געווען, וואס איז געווען דיין, דיין ערשטע דזשאב וואס דו האסט געהאט נאך די חתונה?
ערשטע דזשאב וואס כ'האב געהאט נאך מיין חתונה איז געווען, איך בין געגאנגען ליידיג.

ניין. They went their ways. They went their ways. They went their own ways. We part, we part ways. For the better of both people. For the better of both.
אה, דאס איז זייער גוט, אקעי. ביז דו האסט געזען אז פון יענע מינע פרנסה קען מען נישט מאכן קיין געלט.
איך האב נישט געדארפט קיין געלט, מיין ווייב האט געארבעט, לייף וואס גוד. איך האב געצאלט עיט האנדערט און פיפטי דאללערס רענט, פורנישט דירה, אינקלודינג יוטיליטיס.

ווי קען מען זיך וויילער באלען?
אקעי אונז גיימער צום ברעיק, און די ווארט די סלאגען פון די זאך איז כלל ישראל'ס פרנסה פאן טרעגער, וואס איז דאס?
פיני. וויופוינט אקעדעמי, יעדע קאמפאני דארף האבן א איי טי גאי וואס זאל קעיר נעמען פון זייער איי טי, פארוואס זאלסטו נישט זיין דער וואס מאכט די פרנסה דערפון? וויופוינט אקעדעמי איז כלל ישראל'ס פרנסה פאן טרעגער, זיי שטעלן אויס קורסעס פאר יעדע מענטש וואס וויל זיך לערנען איי טי און זיין א פראפעשענעל. זיי האבן דא אפאר זאכן, פראגרעמינג. יא, זיי האבן אנדערע קורסעס אויכעט.
ארקיטעקטשער, אקאונטינג, גרעפיק דעזיין.
דו ליינסט שנעל.
ענד מאר. און איי טי איז זייער א היי פעיאינג אינדעסטרי סאו פארוואס זאלסטו נישט זיין דער וואס זאל מאכן די געלט דערפון? דו קענסט מאכן א שיין פרנסה. סאו וויופוינט אקעדעמי שטעלט צו די קורסעס ווי. ס'איז אויך א מינע א סערטען מינע מענטש וואס האט ליב איי טי.
יא אף קאורס, באט איי טי איז א נארמאלע זאך היינט, יעדע קאמפעני דארף עס. סאו וויופוינט אקעדעמי, איינער וואס וויל זיך לערנען איי טי און האבן א היי פעיאינג דזשאב, זאל קומען צו וויופוינט אקעדעמי ווייל וויופוינט איז דארט ווי די גוטע לערנען פון די בעסטע. וואו די גוטע לערנען פון די בעסטע. קאנטעקט וויופוינט אקעדעמי אויף וויופוינטלערן דאט קאם און סיין דיך ארויף צו זייער קורסעס היינט. מזל טוב צו שיעור דרײַ הונדערט פון משנה ברורה עמוד יומי וואס ווערט פארגעלערנט קורץ געשמאק און קלאר פֿופֿצן מינוט א טאג וואס איבער צוויי טויזנט מענטשן האלטן מיט

באט ס'איז נאר פאר די פלאס מעמבערס ווייל ס'איז אן אנדערע שפראך, אונז זעמיר אידיש, און אויב ס'גייט זיין ענגליש קענסטו איך קען זיי געבן, איך קען ענק געבן א עקזעמפל פאר די וויוערס, יא. למשל אונז האמיר אונז האמיר געשריבן אז דו גייסט ארויף קומען, איין איינער האט געשריבן די די קוועשאן וואס איך האב דיך פריער געפרעגט אז זאלסט געבן א פערסאנעל סטארי, איינער האט געבעטן טעל אים טו סעי א פערסאנעל סטארי.

זיי אזוי גוט פרעג אים דאס. פרעג אים דאס.
דאס איז א אהן. ער וויל אינטערעקטן מיטן דאס. באט דו קענסט קאמענטן אויף די מעמבערשיפ טעב אין פלאס, סאו די וואס דזשוינט אויף אונזער טשענעל קענסטו גיין דזשוין און ניין ניינטי ניין א חודש גייסטו אייביג באקומען ס'קומט א אימעיל אויכעט יעדע מאל מ'פאוסט אז דו ווייסט אז ס'איז דא א נייע פאוסט דארט אויף פלאס. און דא האסטו נאך א קשיא וואס איז צוויי אנדערע שאלות וואס מענטשן האבן געפרעגט וואס דאס איז

די ערשטע דזשאב איז געווען ליידיג, נאכדעם איז געווען בית השחיטה, מיט א שותף, נאכדעם איז געווען בית השחיטה מיט א גאנצע באנטש שותפים, אלע פארטנערס, נאכדעם איז געגאנגען אזוי, ביסטו געגאנגען נאך, נאכדעם די לעצטע זאך ביסטו אנגעקומען וואו דו ביסט היינט, איז לאו וואלטעדזש. סאו לאמיר, וואס איז געווען דיין גרוי, חוץ. מיסטער FBI עידזשענט דעט יו אר, דאס איז א פיצי זאך, וואס איז די נעקסטע זאך, קום אריין צו דיר יא, וואס איז די נעקסטע זאך פאר דיין גרויסע סטעפ וואס דו ביסט היינט וואס דאס איז דיין ביזנעס וויטש איז לאו וואלטעדזש, וואס איז די נעקסטע גרויסע זאך אין דיין לעבן געווען? ווארק ווייז. בית השחיטה איז געווען א סיריעס און מורא'דיג א ריספאנסעבל דזשאב, וואס איך האב געטון דארט איז, איך בין נישט געווען קיין שוחט א בודק אדער א זאלצער, כ'האב אויך נישט געפאקט פלייש, איך האב אפערעיטעד די סוער פלענט פאר זיי, סאו אלע וואסער פון די בית השחיטה גייט אריין אין א עקסטערע סוער פלענט פאר ס'גייט אריין צו די רעגולער סוער פלענט, ווייל די וואסער האט בלוט מיט פעטנס, סאו מ'דארף ארויסנעמען די בלוט מיט די פעטנס, און מ'טריט עס מיט קעמיקלס, די וואסער דארף אנקומען צו סערטען לעוועלס פאר דו קענסט עס שיקן ווייטער צו די רעגולער סוער פלענט. די געוויסע לעוועל אין מיליאן וואס דא. מ'קען נוצן די וואסער פאר מצה לישה?
ס'שמעקט נישט, מתוך שלא לשמה בא לשמה, יא. אויך שמעקט עס נישט גוט. דאס איז אזוי ווי די וואקסינס, מ'לייגט אריין די זאמען פון די פון די וויירוס כדי עס זאל זיין צוגעוואוינט צו די. דו ביסט א וואקסין בעיסיקלי. יא. סאו איך האב סיי אפערעיטעד די סוער פלענט און אויך בין איך געווען רעספאנסיבל פאר אלע DEC אנגעלעגנהייטן. די די די ענווייראמענטל סיטועשאנס. אקעי. סאו איך האב געדארפט זיכער מאכן אז די פלענט איז אין קאמפלייענס מיט די DEC, כ'מיין די עקשועל שחיטה פלענט, און אלסאו די סוער פלענט, אז ביידע פון די אז זיי באקומען נישט קיין ווייעלעישאנס, און אויב ס'קומט אריין א ווייעלעישאן, האב איך געדארפט אויפטייפן א ריפארט, פארוואס ס'איז געשען, און וואס איך נעם מיך. פאר, איך גיי מיך פארבעסערן אז ס'זאל מער נישט געשען, און וואס מ'גייט טון, חרטה קבלה לעתיד אין קבסת, און די סטעפס דעט וויר גאוינג טו טעיק טו עוואויד איט אין די פיוטשער.
קבלה לעתיד.
סאו איך האב געדארפט אויפקומען מיט א סטארי, און. מ'קען קויפן מעשה'ס? למשל איז דא א פלאץ וואו מ'קען קויפן מעשה'ס? אויפקומען מיט א סטארי האב איך נישט געמיינט צו זאגן, זאגן א ליגנד. לאמיר זאגן, למשל איינמאל געווען א סטארי, ס'איז געווען. ערב יום כיפור איז עס עפעס אזא ערב יום טוב אזא אדע צייט איז דא די טרעילערס יא אלע טשיקענס פארן דורך אויף די לעין איז דא די וועקיום די פפפ וואס סאקט ארויס די אלע גאטס פון אינעווייניג יא זאג נישט פאר דיין ווייב באט פון דעם מאכט מען ליפסטיק פערטילייזער כ'מיין די עפיזאד האט זיך דזשאסט גענדיגט. סאו פון די אלע גאטס וואס מען סאקט ארויס פון די טשיקען. מאכט מען זאכן, פערטילייזער, ליפסטיק, לייק אסאך זאכן, ביי די וועי אין טוט פעיסט, אין טוט פעיסט לייגט מען אויך אריין פעטנס פון בעלי חיים, ס'הייסט.
האלט מיך אן פאר איך ברעך מיך אויס. סאו ס'איז דא א גרויסע אייזערנע טרעילער וואס אין דארט פליעט אריין די אלע שטיקלעך, יא די וועקיום סאקט עס אריין, די אנדערע עק פון די וועקיום, דאס איז די בעק פון די וועקיום קלינער. סאו דער טרעילער פאר סאם ריזען ער האט וועלווס פון אונטן כ'ווייס נישט געמאכט א טערן פאפ דער וועלוו האט זיך אפגעבראכן סאו ער האט זיך אויפן ראוד יא סאו וועמענס דזשאב איז עס די ראוד איז געווארן שמוציג קאנטעמענעיטעד ס'רינט אריין אין די סטארם דרעין און די פיש וואס שווימט דארט ווי די וואסער גייט אנקומען גייט טרינקן שלעכטע וואסער וואס געבט אים א שלעכטע טעם יא וועגן סאו בעיסיקלי איך דארף רופן א קאמפעני זאל עס קומען אויפקלינען און אויסקלינען די סטארם דרעינס, און די שחיטה גוים זענען שנעל געקומען מיט בעסקעטס מיט שאוולעך מען האט עס צוזאמגענומען בלא בלא בלא, סאו איך געדארפט אויפשרייבן א ריפארט. פרייטאג נאכמיטאג צווישן בין השמשות און די שקיעה איז די טראק געמאכט א לינקס און ס'האט זיך אפגעבראכן און ס'איז ארויסגערינען אויף די ראוד און איך האב גערופן די און די און די קאמפעני,

איז א מער פארזיכטיגע גארד. יא. בעיסיקלי דער דרייווער גייט טשעקן אז אלע זיינע וועלווס זענען צוגעמאכט פאר ער פארט ארויס. איך ווייס אז פריער די ערשטע טאג ווען ער האט אויסגערעכנט דיינע זאכן האט ער געזאגט אז דו האסט מיטגעהאלטן מיט עזרא באדאנסקי די די אלע ארבעטס מיט מיט אים ווי ביסטו געווארן הוקט אן צו עזרא וודאנסקי?
איך פיל א ווארט. איים סארי, איך מוז מיך אנטשולדיגן פאר ענק און פאר די וויוערס, איך האב עס נישט געזאגט ביי אנפאנג פונעם עפיסאוד, אז ס'איז מעגליך אז היינט גיי איך מוזן ארויס טשעקן אינמיטן פונעם עפיסאוד, איך וויל עס נישט טון פאר ענק באט איך האב נישט קיין ברירה, כ'האב דשאסט באקומען א נאטיפיקעישן אז איך מוז גיין, כ'האף עטס וועטס ענדשויען דעם רעסט פונעם עפיסאוד, און איך בעט ענק איין זאך, סובסקרייבס ניין ניינטי ניין לעיטעסט טאקס פלאס, אדער בכלל סובסקרייבס צו דעם. טשענעל, ס'העלפט אונז ארויס, ס'מאכט אונז גוט פילן. I'll see you ביי די נעקסטע עפיסאוד מיטן אייבערשטער פאר די זעלבע זאך ענק אויך. Wow,
אקעי.
און איט וואס א פלעזשור זיך צו זיך צו טרעפן מיט דיר, און איך, איים סארי וועגן דעם האב איך נישט געוואלט דיך לאזן אינמיטן בית השחיטה.

סאו אבוויעסלי האבן מיר אונז נישט געלערנט אין די זעלבע חדר, עזרא וואוינט אין וויליאמסבורג איך וואוין אין קרית יואל.
אקעי.
סאו רענדאמלי האב איך אים געטראפן, ס'איז איינע פון די ווי? גוד טינגס דעט העפענד טו מי אין מיי לייף, וואס די אייבערשטער האט מיך אנגעכאפט און אריינגעפירט אין עס. איך פערסענליך וואלט קיינמאל נישט געטרעוולט, איך בין אזא מין מענטש וואס איך האב נישט קיין נערוון צו ארעינדזשן צו מאכן צו אה איך פאר נישט, איך וואלט געפארן אויף פלארידע, קאשוי נייטרא סקווער, טאהש, ווייסט וואס איך מיין? א רגע. אהא. פארוואס? פאר נישט. פארמישענע סוטן, גיי ווייטער. וויאזוי איך האב געטראפן עזרא איז, איך טוה לאו וואלטעדזש. עזרא טוט לאו וואלטעדזש. כ'האב, טו בי ספעסיפיק, כ'האב אויפגעסעט די פאון סיסטעם פאר ריפרעש סופערמארקעט אין קרית יואל, און כ'געהאט עפעס א אישו דארט צו אינטעגרעיטן די פאון סיסטעם מיט די אינטערקאם סיסטעם, מיט די מייק סיסטעם, אויסרופן ברוך קאל אהיים דיין מאמע. סאו כ'געפרעגט די פאון קאמפאני וואטעווער ס'גייט נישט אהין, האבן זיי מיר געזאגט אז ס'דא אן אינסטאלער עזרא באדאנסקי וואס ער האט עס שוין אויפגעסעט, פרעג אים. איך האב מיך געוואונדערט דעמאלס לייק פארוואס אין די וועלט זאל ער מיך וועלן העלפן לייק איך האב געשיקט א מעסעדזש און לייק און אזוי גוט און אזוי נייס ער האט מיך גלייך צוריק געשיקט שור נאו פראבלעם באלד אויפן וועג אהיים פון די ארבעט גיי איך אריבער גיין עפעס א סופערמארקעט ווי איך האב עס אויפגעסעט כ'גיי כאפן א פיקטשער כ'גיי זעהן וואס איך האב געטוהן דארט כ'על דיך עס שיקן הי וואז ווערי העלפפול איך בין געווען סורפרייזד לייק.

און איך האב אים געשיקט אזוי ווי אלע מענטשן, און אפשר נעמסטו מיך אויך מיט. דעמאלטס האט ער נאכנישט געהאט זיין יוטוב טשענעל, נאר געגאנגען מיט פרענדס פון ישיבה. קיצור, איך האב אזויפיל מאל געפרעגט אפשר נעמסטו מיך אויך מיט, סאו איינמאל זאגט ער מיר, אקעי, נעקסטע וואך מאנטאג פארט מען אויף קאסטא ריקא, ווילסט קומען? עס איז געווען מיטוואך. און איך האב געפרעגט מיין ווייב, און זי האט געמאכט א מיסטעיק, און זי האט געזאגט יא. אזוי שטייט אין די כתובה, ונשאלה את פיה, ותאמר הן. כ'קען פרעגן וועלכע דזשאבס האסטו געטון דעמאלס אז האסט געקענט פלעין אויפפוצן? כ'האב געטון לאו וואלטעדזש, כ'האב געארבעט דעמאלטס פאר מיך. פאר זיך אליין, אה אקעי. סאו ער געפארן אויף קאסטא ריקא, ס'איז געווען א מיטוואך האט מען געזאגט מאנטאג, עקטשעלי איך מיין אז זונטאג איז מען געפארן, יא מ'איז געפארן זונטאג, דארט געווען מאנטאג און דינסטאג, מ'איז דארט געווען מאנטאג דינסטאג מיטוואך איז מען צוריק געפלויגן, בקיצור זיי האבן מיר זיך ענדליך דארט געווען פאר צוויי טעג. סאו יא, מיטוואך מען געמאכט טיקעטס, מען געפארן. וואס האט מען געטון דארט? סאו איינמאל קאסטא ריקא מען געגאנגען רעפטינג, עי טי ווי, און איך בין דארט געווען איך, עזרא, מיט נאך א אומבאצייכענטע מענטש, וואס זיי האבן געזאגט זיי זענען שוין געווען א באנטש מאל עי טי ווי אין זייער לעבן, זיי האבן נאך קיינמאל נישט געהאט אזא גוטע עי טי ווי טור ווי דארט געווען, ס'איז געווען א.

איז אריין געפלויגען אין די שטיין און פון די אימפעקט פון האט זיך געגעבן ס'איז געפארן אזוי אויסהערן פון די אימפעקט האט זיך געגעבן אזא דריי אויס די בחור'ל פליפ בעק אריין אין וואסער פון נאך די שטיין אנגעהויבן פארן די וואסער א אנדערע לעוועל סאך שטארקער די וואסער די קענסט יעצט נישט סטאפן די האסט צוויי אורס דארטן וואס איז שווער צו סטאפן אויסהערן זעהט מען די בחור שטייט ער כאפט זיך אן צו די שטיין ער איז אינמיטן פון די וואסער

צווייטע מאל. אונז האבן געהאלטן אינמיטן רעדן פריער וועגן וועגן די אומגעצייכנטע דאס. נו. אז די אנדערע מענטש איז געווען אומגעצייכנט. אומאידענטיפיצירטע מאן. סאו די נעקסטע מאל בין איך געווען מיט אים אין גרענד קעניען, וואס דער עולם קען שוין די סטארי, און וואטשן זיינע יוטוב קליפס. יא, טאמער נישט האסטו וואס צו טון היינט. ס'איז געשען א דראמא, א אנפלענד דראמא. וואס איז נישט געווען קאלקעלעיטעד. גרענד קעניען אין שארט. איז פינף טויזנט פיס אראפ, פינף טויזנט פיס ארויף, מ'הייבט אן פון אויבן, ניינצן מייל. אונז האמיר דיסיידעד געווענליך מ'גייט אראפ, מ'שלאפט איבער, און די נעקסטע טאג גייט מען צוריק ארויף. אונז האמיר דיסיידעד אונז גיימיר עס מאכן אראפ און ארויף די זעלבע טאג, בו ביום. ס'איז א ענין, שטייט אין ספרים, א ענין. צו בוקן א טענט אונטן האסטו געדארפט עפעס פיר חדשים פארדעם בוקן א טענט, און עס האט געדארפט א גורל ווער ס'האט געווינען, ס'איז געווען די קאוויד צייט, ס'איז אונז מסייע, אונז האבן נישט קיין פיר חדשים צו בוקן, אונז זעמער שווערע ארבעטארעס, מען מאכט אפ צוויי וואכן ארום פארט מען, מען טשעקט מיט מאמי, יא מיט די ארבעטערס און דאס און מען גייט, סאו מען האט נישט געקענט נעמען אפילו מען האט געוואלט, און בקיצור טו מעיק א לאנג סטארי שארט, מען האט אנגעהויבן כאפן פיקטשערס אויף די וועג, די פלאן איז געווען מען גייט אראפ, ניין אזייגער מען אונטן, מען דאווענט, מען עסט פרישטאג, זעקס אזייגער מען צוריק אויבן,

אַכט מײַל נאַמאַ, ווי גאַט דיס. אונדז אָנגעהויבן בוקן. עזרא נאָך געגאַנגען אויסטשעקן עפּעס אַ, ווייסט, דאָ איז אַ קעמפּ דאָרט אונטן, די קעמפּ, עזרא איז געגאַנגען אויסטשעקן די קעמפּסײַט. סאָו ער האָט נישט באַמערקט, ווי אונדז היימיר אָן בוקן. סאָו בײַ די טײַם ער האָט זיך אויסגעדרייט און אָנגעהויבן זיך צו אָריענטירן אַרויפצוגײן, סאָו בין איך שוין לאַנג געווען אין מיטן וועג. איך בין שוין געווען צוויי מײַל פֿון די טאַפּ. ס'איז געווען. זיבן אזייגער, איך וואלט געקענט זיין אכט אזייגער אויבן, מיין פלאן איז געווען אכט אזייגער בין איך אויבן, באט וויבאלד ער האט אונטערגעפאנפערט. און די השגחה העליונה האט צוגעפירט.
יא, קודם בין איך ליגנדער, ס'איז געווארן טונקל, אזוי ווי ס'איז דא פריער ס'איז געווארן פיטש בלעק, איך האב מיך אראפגעלייגט אויפן פלאר, לייק פישוט ידיים ורגליים, און איך האב געזען די סטארס, ס'איז געווען ביוטיפול. איט וואס. סאו דעמאלטס איז געווען איינער אויף די טריפ וואס ער האט געזאגט אגאנצע צייט מ'דארף נעמען העדלעמפס מ'דארף נעמען העדלעמפס ער איז געווען די קענסט די אווער פריפעירד גיי?
סאו הי וואס די אווער פריפעירד וואן פון די טריפ.
מ'ברויך אזא מענטש.
יא. אונז האבן אבער אלע געלאכט פון אים האט חוזק געמאכט פון אים אה יאסי איז אווער פריפעירד ער האט מיטגעברענגט א קליינע ווייסט דאס א קליינע טאפ א פיצי געז טענק. צינדסט אן א פיצי פייער קענסטו אויפווארעמען א זופ, אלע קעמפינג טולס האט ער מיטגענומען, און א וואטער פילטער צו קענען נעמען וואסער פון די סטריעם. יא די שטרוי. ס'איז יאמי!
ער האט נישט נאר מיטגענומען א העד לעמפ, ער האט מיטגענומען צוויי, איך בין א ווייז גיי איך האב נישט געברענגט קיין העד לעמפ, סאו כ'האב געדארפט האב איך געהאט א צווייטע, איינער האט מיך געגעבן, ער האט מיטגעברענגט בעטעריס אויב די בעטערי לויפט אויס, אונז האבן געלאכט פון אים, הי וואס די טאלק אף טאון, מ'האט חוזק געמאכט פון אים.
כ'מיין כ'האב עס געזאגט אין עזרא, אין עזרא'ס עפיסאד, ס'דערמאנט מיך פון די זאכן פון די פלעיס, ווייסט מען רעדט וועגן שבת איז מען געבליבן סטאק אין די וואלד אמאליגע צייטן מיט די קעמלעך מיט אלע זאכן, און ביי אלע פלעיס האט פונקט יענער געהאט א געפילטע פיש אין די בעק טאש און ער האט געטראפן א בוים וואס האט געהאט גרעיפס אויף עס ער האט אויסגעקוועטשט פאר וויין, סאו אלע די זאכן סאונדן, ווייסט וואס כ'מיין? סאו אונז האבן אלע חוזק געמאכט פון דעם, למעשה האט מען גענוצט די העד לעמפס, מען האט גענוצט די טאפ, ס'איז געווען קאלט ביינאכט איך בין געווען דורכגעקעלטערט, איך בין געגאנגען צו זיין בעק, ער איז געשלאפן, ארויסגעגנב'עט א נודל סופ,

אין די הענדיקעפט. אין די הענדיקעפט טוילעט, איך בין ארויס כ'האב געטשעקט אויף מיין פאון און ס'איז געווען פארטי דעגרי, סאו ווען כ'האב געוואקט בין איך געווען ווארעם, מיין באדי איז געווען ווארעם, ווען כ'האב מיך אפגעשטעלט כ'בין געשטאנען איידל אויף איין פלאץ האב איך אנגעהויבן צו ווערן קאלט, סאו כ'האב מיך צוריק אנגעטון מיינע דזשעקעטס, באט ווען איך בין אנגעקומען צו עזרא האב איך אויסגעטון מיינע דזשעקעטס, כ'האב אים עס געגעבן ווייל ער האט זיך געווארפן פאר קעלט, סאו איך בין געזיצן אויף די טוילעט א גאנצע נאכט, איך הער ווי זיי שלאפן אויפן פלאר. און איך בין געווארן דורכגעקעלטערט און דורכגעקעלטערט סאו ער איז ענד אף. כ'בין געגאנגען צו זיין בעג ער איז געשלאפן פיין איך האב געגנב'ט פון זיין בעג א זופ איך האב עס אנגעווארעמט די טאפ די טאפ וואס איך האב חוזק געמאכט פון אים אה ברענגסט א טאפ לייג ברענגסט מיט א גאנצע קיטשן האב איך גענוצט איך האב אנגעווארעמט א זופ און איך האב מיך אנגעווארעמט. האסט נאך די אפערטוניטי אים עס צוריק צו געבן ער וואוינט אין וויליאמסבורג איטס גאן. יא ביי די וועי ס'געווען א גלאז גפן נודל זופ.
ווי לאנג צוריק איז דאס געווען? סארי. ס'איז געווען קאוויד צייט טווענטי טווענטי.
און זייט דעמאלטס גייסטו ווי אפט אויף טריפס? טווענטי ניינטין אין קאסטא ריקא, כ'געדענק נישט די פונקטליכע דעיט, ס'קען זיין אדער טווענטי טווענטי אדער טווענטי טווענטי וואן. זייט דעמאלטס ווי אפט גייסטו אויף טריפס? און וויפיל טריפס ביסטו שוין געגאנגען? סאו, איך בין געווען קאסטא ריקא מיט אים, גרענד קעניען, פערו, און גואטאמאלא. ס'איז דא, ער איז געפארן אסאך מער טריפס, ס'דא חברה פון די קרו וואס זענען געווען מיט אים אין אייסלענד, אין ארובא, און נאך מער. באט. כ'גיי נישט, כ'בין נישט קיין ליידיגייער, מאך מיר יא. באט וואטעווער, איך גיי איינמאל א יאר גיי איך מיט אים. פאר ווי לאנג? לאמיר זאגן מעקס א וואך. אונז בלייבן נישט איבער שבת קיינמאל. וואס, עזרא האט אזא רול?
איך טריי צו זיין אינדערהיים אויף שבת, איך ווייס נישט וועגן עזרא, איך, באט ווען מיט זיינע טריפס זענען מיר געפארן איז קיינמאל נישט געווען איבער שבת. קאסטא ריקא איז געווען פון זונטאג ביז מיטוואך, פערו איז געווען. פערו איז געווען א פול וואך, ניין?
פערו איז געווען פון מוצאי שבת ביז פרייטאג. און גואטאמאלא געווען פון זונטאג ביז פרייטאג. עזרא קומט אויף מיט זיין ווירד זאכן ווייסט ווען אונז גיימער גיין סאו אונז טריי מיר צו טון א יוניק זאך איבעראל למשל אראפ הייקן גרענד קעניאן אין איין טאג אראפ און ארויף ס'איז זייער עקסטרים זאך ס'איז פֿינף טויזנט פיס אראפ פֿינף טויזנט ארויף נײַנצן מייל וואן דעי סאו אונז האמיר נאך גרענד קעניאן האמיר אונז געפילט לייק דו קענסט מיך געבן וועלכע טשעלענדזש אין די וועלט דו ווילסט איטס דואעבל אין פערו די קרעזי זאך וואס אונז האמיר געטון איז ארויף קריכן צו די סקיי לאדזש און שלאפן אויבן צו צוועלף הונדערט פיס. נישט נארמאל. סאו איינע פון דיינע קוועשאנס איז געווען צו מיין ווייבל לאזט מיך גיין צו דאס. ביי די וועי דאס איז א לעיטעסט טאקס פלאס קוועשאן. איינער געפרעגט, נישט דעט וואן. שימי ם, יור ווייף דאזענט העוו אישוס דעט יו טרעוועל אראונד?
סאו זי האט יא, און זי איז א אשה כשרה, ועושה רצון בעלה? און מיטדעם אלעם לאזט זי מיך גיין. אקעי, ס'איז נאר איינמאל א יאר. ניין, ס'קומט זיך איר א שכוח פאר דעם. זי וואלט פונקט אזוי מיך געקענט געבן טראבל פארן גיין.
באט. זי געט דיך טראבל פאר איינמאל א יאר? וויבאלד זי ווייסט אז איך גיי מיט עזרא, און זי ווייסט דעט וויר גאוינג טו דו עקסטרים ספארטס, סאו זי איז דערשראקן.
און זי ווייסט ס'קומט ארויס נאך א ווידעא וואס זי גייט קענען וואטשן און מיטהאלטן סא ס'מאכט זי עקסייטעד. טאקע וואס טוט איר? איך שוין איר נעבעך פאר די פעין אז זי איז דערשראקן באט סאו טאקע וועגן דעם ווען אונז זעמער ארויפגעקראכן צו די סקיי לאדזש ווייסט די סקיי לאדזש איז? נאופ. ס'איז בעסיקלי א קעפס א קעפסל וואס הענגט פון בענדלעך אויף א בארג צוועלף הונדערט פיס העכער די גראונד. נישט נארמאל. וויאזוי קומט מען אן? נישט נארמאל. וויאזוי קומט מען אן צו עס? ס'איז דא אזעלכע רעבארס. וואס אזוי ווי א ח' אדער א כ', רש"י זאגט כמין, כמין, וואטעווער, ניען, ס'איז אריינגעשטעקט אין די בארג, און מען קריכט ארויף, און מען קריכט ארויף צוועלף הונדערט פיס אויף רי בארס, מען האט אן א העלמעט, מען איז צוגעבינדן צו א בענדל פראטעקשאן, און קומסט אן דארט אויבן איז דא א וועג וויאזוי מען קריכט אריין אין די קעפסולס אויך מיט רי בארס. און מען שלאפט דארט אויבן אין די קעפסול, סאו איך האב געזאגט פאר מיין ווייב אז מען גייט ארויף, יו קרעיזי יו נאו? אז מען גייט ארויפקריכן א בארג, מען גייט שלאפן אויבן אויף די בארג און נאכדעם קומט מען אראפ. ווען מען איז אראפגעקומען אונטן האב איך געשיקט פיקטשערס ווידיאוס, עקספלעינד וויאזוי מען גייט ארויף און וויאזוי די זאך איז אויף די בארג, און אז מען קומט אראפ דורך א זיפ ליין וואס

זי וואלט מורא געהאט. וויאזוי הייסט עס? ס'איז נישט נארמאל. איך קען עס אויך טשעקן. ס'איז בעסיקלי א קלעיר קעפסול. דו קענסט. גלאז, א קעפסול פון גלאז. און ס'איז נישט. און דו טראסט די גלאז? סאו די טור גיידס זאגן אז זיי טשעקן יעדן טאג זיכער צו מאכן אז די זאכן זענען זיי זאגן. טראק טשעק, טראק טשעק. יא, זיי זאגן אונז גיימער אויך ארויף און אראפ יעדן טאג פון די זאך. סאו אונזער לעבן איז אויך אן די ליין. סאו ווי דאנט טעיק טשענסעס, אונז אינספעקטן מיר עס יעדן טאג זיכער צו מאכן אז ס'איז גוט. און ס'איז דא דארט א קיטשען, איינע פון די זאכן איז א קיטשען וואס דארט פריפערן זיי עסן, סאו זיי האבן גענומען פרוכט. די לאנטש רום. בענענע, טרויבן, וואטס דיס? פיטש, עפלס און גרעיפס. נייס. יא עס איז נישט נארמאל דארפסטו זעהן, ס'איז דריי קעפסולס צוזאמען, יא דריי. דעם ס'איז דריי קעפסולס דארפסט עס בוקן פון פארדעם ווייל זיי האבן נאר אז פיר מענטשן שלאפן אין א קעפסול זיי האבן דריי אויב ס'איז געבוקט איז עס בוקט און אין די קיטשען האבן זיי א פּוּל סטעישן מיט א סיין אין קעיס אוו פייער יוז סטעירס. ווייסט וואו די סטעירס איז? אין קעיס אוו פייער יוז סטעירס. ביי די וועי ס'איז אזוי שרעקעדיג די טריפ פון די לאנטש רום ביז די קעפסול. די שרעקעדיגסטע פארט איז ווען דער שטיין שטעקט זיך ארויס און דו דארפסט קריכן אזוי. אוי, צוריק צו וועגס. לייק סיריעסלי. הארנעס? האסט א הארנעס? יא, האסט א הארנעס מיט א העלמעט, באט דו ווילסט דיך נישט אויסדרייען קוקן וואס טוט זיך אונטער דיר, און דו דארפסט אזוי אונטערגיין דעם שטיין אנצוקומען צו דיין אנצוקומען צו דיין קעפסול. אמאליגע צייטן האט מען געפיקט לעצטע נעמען, איז געווען לייק, אה, דו וואקסט ארויף דארט, דיין נאמען איז ברוך שטיינהארט. יצחק הארנעס. הארנעס, יא. יצחק הארנעס. האלאו, קען איך פרעגן, דו האסט מורא פון הייטס? אבוויעסלי נישט. יא. הייטס יא. איך האב אויך מורא פון הייטס. איך לייג מיך נישט אריין אין סיטועשאנס ווי איך גיי האבן, ס'איז דא הייטס, ווייל איך האב מורא פון הייטס. סאו גייסט צוקומען צו די זעלבע קוועשאן וואס דו האסט מיך נאכנישט געפרעגט וועגן מיין ביזנעס. איך האב געקענט לאו וואלטעדזש פאר איך האב עס אנגעהויבן. איך האב מורא פון הייטס און דעטס וואי איי דו איט. כ'האב מורא פון הייטס, פארדעם קריך איך ארויף הויכע פלעצער, איך וויל ברעכן מיין פער, איך וויל מיך אויסלערנען מיין מיינדסעט אז ס'איז נאר אין די מיינד ס'איז פער, סאו די גאנצע וועג ארויף האב איך געציטערט, כ'האב באמת געציטערט. ווי קענסטו יא ווי פאוקעסן, ווי קענסטו דערצו, יעדע מאוו איז דאך דאס. דאס מיינט פאוקעס, פער נעמט אוועק דיין פאוקעס, באט ווען דו פאוקעסט לייגסטו די פער אין די זייט און דו פאוקעסט. וואו, וואס קומט ערשט?

אבער דו לייג אוועק די פער אין די זייט לאז מיך פאוקעסן. איך האב געהאט ווייל ער רעדט פון הייטס, איך בין א חתן געווען אין קעמפ, איך בין געגאנגען איינס פון די עמיוזמענט פארקס, און ווייסט די באנדזשי דזשאמפינג? מיט דריי מענטשן צוזאמען א שטריק אזוי, איך האב אלעמאל געזען די רייד, איך זאג א גוטן, איך גיי ווייטער. אונז זעמער קאזינס, זעמער נישט ברידער, אקעי. קומט אויס יא, נאך א מאן דארף דארטן, מ'דארף דריי מענטשן ווייל די וועיט סיטואשען, און נחום אמר איך וויל גיין, האט מען געשיקט אדער איך זאל גיין מיט אים, זאגט מיר חיים קום, נא, איך קום נישט, חיים איך צאל דיך די סיטועשן, מיינסט פאר פופצן דאלער גייען מיר, געזעצט, קיצור ער געבט מיך א כאפ זאגט חיים קום לעטס דו דיס, איך בין געווען נאריש, איך בין געגאנגען, און מיך, ער איז געווען אויף די רעכטע זייט, איך בין די מער אנגעגעבן די ראש מדריג, מער אינדערמיטן.

ווייסט דו שטייסט ביי די עק פון א קליף, יא? און ער זאגט איך לויף. שטעל דיך פאר איך טראג דיך ארויף צו א קליף און איך זאג דיר ביי וואן, לויף. געציטערט אבער די סעקענד איך בין געווען אין די לופט, איך האב געפלאוט א בריז. זיכער האסטו געהאט אויך די ערשטע דראפ פון די באנדזשי דזשאמפינג.

אין יעדע לאנד זוכט ער א יוניק זאך, לייק די סקיי לאדזש מיין איך איז נאר דא אין פערו, ער זוכט איבעראל א יוניק זאך. ס'מוז עפעס האבן עפעס א סאמטינג א wow factor. יא, ער וויל נישט נאך א ATV טור. אה, אבער דו ווייסט וואס אונז האמיר געטון אין גואטעמאלא. נו וואס טאקע? אונז זעמיר געגאנגען קוקן די וואלקענאוס. לייזער. סאו די ערשטע טאג אונז זעמיר געפארן זונטאג, סאו מ'איז אנגעקומען זונטאג נאכט. מאנטאג איז מען געגאנגען אזא איזי זאך א לאקעל זאך, מ'איז געגאנגען א ATV טור סתם ווייל אה, אונז האבן געוואלט גיין, אונז האבן געוואלט, ניין, ווייל ATV קענסטו גיין איבעראל, סאו וואס די פוינט? באט אונז זענען געגאנגען מיט ATV ווייל דאס איז געווען א מיענס אוו טרענספארטעישן פון ארום גיין די סיטי, קענסט גיין א סעגוועי טור, סאו אונז זענען ארידזשענעלי געגאנגען אונז האבן געוואלט נעמען א מאטארסייקל טור. ווער האט געדרייווט א מאטארסייקל חוץ עזרא וואס ער איז א יוניק מענטש ער האט מאטארסייקל לייסענס ער ווייסט וויאזוי צו דרייווען לייסענס סאו מ'איז אנגעקומען דארט עזרא האט געמיינט מען גייט קענען מאכן די זאך ווייל ער האט אמאל געווען אין בודאפעסט אדער כ'ווייס ווי מאטארסייקל טור מאטארסייקל לייסענס שור יעדער נעמט ארויס די לייסענס וואס איז די די קלעס די דאס מיינט מאטארסייקל אקעי קומט אן צו עזרא ער האט א די מיט א עם. M איז פאר מאטארסייקל. סאו פרעגט פארוואס האסטו א M אויף די לייסענס? אה דאס איז א טרעילערס, איך קען דרייוון טרעילערס אויך. באט רייט עוועי די M איז פאר טרעילערס. סאו יעדער גייט קלעס די לייסענס דארט, מאטארסייקל. ס'געווען אין בודאפעסט. איך האב געוואוסט מיטצוברענגען פארדעם די מאטארסייקל לייסענס. סאו דאס איז, באט אין גואטעמאלא האט נישט געארבעט די דזשאוק. זיי האבן געפרעגט, ענק קענען מאטארסייקל, איך גיי נישט צוברעכן דא די בייקס. און אונז האבן נישט קיין אינשורענס פאר ענק, ענק האבן, ענק קענען דרייוון מאטארסייקלס? און ער איז לייק, ניין, דו גייסט אונז אויסלערנען? סאו ס'איז גוט, ענק גייען נעמען ATV. סאו עזרא געהאט א מאטארסייקל, יעדער געהאט א ATV. ס'האט מען אויסגעטשעקט די טאון. די צווייטע טאג איז מען, האט מען געהייקט די וואלקענאו. סאו די וואלקענאו איז בעיסיקלי, הייקט מען ארויף ביז דרייצן טויזנט פיס עבאוו סי לעוועל. ס'איז זייער זייער א שווערע הייק. סיי וועגן די עלטיטוד, איז הויעך, די לופט איז דינער, סאו דארפסט אטעמען שווער, זייער שווער אויף די הארץ, און אויף די אטעמען. כ'מיין ס'האט מען ארויפגעהייקט אויך פינף טויזנט פיס דא צו זעהן די וואלקענא. סאו מ'הייבט אן אונטן, קומסט אן אויבן און שלאפסט איבער אויבן אין א טענט, וויטש איים נעווער גאנא דו עגעין. סאו בעסיקלי מ'קומט אן אויבן דארט, מ'מאכט א קעמפ פייער, מ'עסט לאנטש וואס מ'האט מיטגענומען פון חבד. און מ'זעהט עקטשולי וואלקענא. סאו די יוניק זאך דארט איז געווען, האסט שוין אמאל געמאכט א עושה מעשה בראשית אויף א וואלקענא? נאופ. דו? רעכן מיך אויס צען מענטשן וואס דו קענסט אין דיין לאקעל קאמיוניטי וואס האבן שוין געמאכט א עושה מעשה בראשית אויף א וואלקענא. עקטיוו וואלקענא? עקטיוו וואלקענא. יעדן טאג איז דא וואלקענאס? יא. וואו! אינמיטן טאג זעסטו עס נישט ווייל עס איז ליכטיג, באט יעדע האלבע שעה רייסט עס אויף. סאו אונז האמיר ארויף געהייקט די בארג אונז האמיר געזען די וואלקענא און אונז האמיר עקשעלי געמאכט א ברכה פון זען די וואלקענא מען מאכט א ברכה פאר אדער שכוחו וגבורתו מלא עולם אדער עושה מעשה בראשית ס'איז געווען א מחלוקה דארט סאו וואס מען האט געטון איז כ'מיין איך האב געפרעגט איינער געזאגט שכוחו וגבורתו מלא עולם זיי האבן געפרעגט חבד ער האט געזאגט עושה מעשה בראשית סאו זיי האבן געמאכט עושה מעשה בראשית איך האב אין זינען געהאט יוצא צו זיין.

וואס דעמאלטס קומסטו אן צו די פיק וואס איז דרייצן טויזנט פיס, די וויוס איז קרעזי וויוס, די ביסט ליטערלי העכער די וואלקענעס, די שטייסט דא און די זעסט דארט די וואלקענעס, לייק די ווייסע קלאודס ארום, ביסט אין די קלאודס, ביסט נישט אין די קלאודס ביסט אבאוו די קלאודס, פון דארט זעסטו עס איז נאך פארטאגס, סאו די זעסט די וואלקענאו עראפטן, זעסט די וואלקענעס. ווי ווייט זענען ענק געווען טאקע פון די וואלקענאו? ס'איז קעגנאיבער, כ'ווייס נישט נישט אמאל ווי ווייט ס'איז באט די זעסט עס, שטייסט קעגן. באט ענק זענען נישט געווען ממש נעבן אים. ניין, סאו די קענסט גיין נאך, אונז זעמיר געווען אויף מאונט אנטאנעגנעגנא. אה! יא! וואו! סאו די קענסט נאכדעם גיין צו מאונט פיוגא, סאו פון ווי אונז זעמיר געווען קענסטו אראפהייקן און צוריק ארויפהייקן און די שטייסט ממש נעבן די בארג וואס עראפט ס'איז געווען נאך א הייק וואס אונז האבן געפלאנט צו מאכן די הייק, ס'איז געווען אויף די סקעזשול, באט וויבאלד אונז האבן זיך פאררעכנט מיט די צייט צו מאכן די הייק, דארפסטו אנהויבן צופרי אכט א צופרי, קומסט אן צוויי נאכמיטאג, רוסט דיך אפ, ס'איז א ביטער שווערע הייק, וועסט זען אויף די ווידיאוס, איינער האט גע'חלש'ט אפאר מאל אינמיטן די הייק, ס'איז א ביטער שווערע הייק, סאו קומסט אן רוסט דיך אפ, און לייק פיר און פינף נאכמיטאג הייקסטו צו מאונט פיו, אויב צו זיין אום די אנזמארונג אום די הייק צוויי נאכמיטאג.

דאס איז די מיענס אוו טרענספארטעישאן. סאו אונז זעמיר געפארן צו סאן פאכמאל. אקעי. אונז האמיר געפלאנט צו קאווערן סאן מארקוס, וואס סאן מארקוס איז אביסל א פרייליכע פלאץ. אונז האבן געוואלט גיין משמח זיין אידן, צובראכענע אידן, און. וואס מען זעט סטארס. יא, אונז האמיר עס נישט געקאווערט יענע פלאץ. אונז האמיר אבער געוואלט יא גיין צו א פלאץ ווי. מען קען מאכן א ריזיגע דזשאמפ אריין אין די וואסער. עס איז סאן פלוטשקי. סאן פלוטשקי. סאו למעשה זענען מיר דאן נאך געגאנגען סאן פאך, סאו עס איז דא א באנטש סאן, סאן פעדרא, סאן מארקוס, סאן פאכמאל, אונז זענען געגאנגען סאן פאכמאל, וואס דארט זענען מיר זיך געגאנגען זיפ ליין, וואס זיפ ליין קענסטו זיך טון איבעראל אין די וועלט, באט אונז זענען מיר געגאנגען ביז אזא שטיקל קליינע הייק, יעדער איז געווען, נא נא אונז גייען נישט נאך א הייק יעצט, באט אין ארדער אראפ צו קומען מיט די זיפ ליין מוזטו ארויף גיין, סאו עס איז געווען א שיינע סיטואשען, שיינע בלעטער לייק אזאלכע ריזיגע בלעטער, עס איז געווען אינטערעסטינג, מען האט אראפ געזיפ ליינט. און די יוניק זאך וואס מען האט נאך קיינמאל נישט געטון איז געווען פערעגליידינג, מען איז ארויף געפארן א בארג און מען האט אראפ געגליידט פערעגליידינג, כ'זאג דיר כ'האב געציטערט פאר מיין טויט, באט איינמאל כ'בין געווען אין די לופט, כ'האב געזינגען ניגונים, כ'האב. וועלכע ניגון למשל? חסדי השם אדער בשפע ווי ביסטו? עפעס א ניגון וואס ליפא שמעלצער זינגט אויף עפעס א קאלעקשאן טעיפ.

טעקסי. סעי היי. היי! ווי אר פלייאינג! די וועטער דא אויבן שפירט זיך גאר קאלט און ווינטיג. וויאזוי קוקט עס אויס? איך קוק אויס דערשראקן אדער רילעקסד? אקעי, אלל פעסענדזשערס געט רעדי פאר דיסענט. יעדער איינער זאל אויפהייבן דאס טישל, ארויפמאכן, צומאכן דעם שלאס, אוועקלייגן אלע כלים. מ'גייט שוין לענדן. דער אורח דארט.

הונדערט דאלער. ווייל ווען ס'געווען למשל איינער וואס האט געבוקט די שפעטסטע, ער האט געהאט די טיקעט פאר פאר סאמטינג, סאו ווען אונז האבן געבוקט צוויי וואכן צוריק איז געווען סיקס סאמטינג, איי דאנט נאו וויאזוי גואטעמאלע ארבעט מיט זייערע פרייזן, איי געס ס'קומט צו סוף זיי זעהן אז ס'איז געווען צען סיטס עקסטער יו נאו וואט, געב מיך פֿיר הונדערט דאלער גיי. און נאכדעם די עקסטרע טשיפ וועגסטו ווען מ'שטייט איין בחבד, דעם איז בעסער. ס'איז זייער טשיעפ דארט אין גואטעמאלע, יעדע זאך קאסט

דו זאגסט אז ס'קאסט געלט די טריפס מיט אלעס, דו האסט פריער אנגעהויבן רעדן וועגן דיין פרנסה און כ'וויל כ'וויל רעפ אפ באט כ'וויל אריינגיין אפאר מינוט זאלסט רעדן וועגן וואס דו טוסט פאר א ליווינג, דו האסט געזאגט לאו וואלטעדזש. כ'טו לאו וואלטעדזש יא. דו האסט אויך פריער געזאגט אז איך בין אריינגעגאנגען, וועסט מיר באלד פרעגן ווען דו ביסט אריינגעגאנגען האסטו נישט געהאט קיין עקספיריענס און וועסט מיר פרעגן טאקע דאס, דו ביסט אריינגעגאנגען דאס, סאו זאגסט האסט נישט געהאט קיין עקספיריענס ווען האסט אנגעהויבן דיין קאמפאני? ווי דו האסט אנגעהויבן די דזשאב, ווי ביסט אנגעקומען צו דיך לאו וואלטעדזש, פון ווען, פאר ווען, פארוואס? פרעגסט כ'האב געהאט עקספיריענס? ניין, כ'האב געהאט זיראו עקספיריענס, פארוואס איך האב עס געטון, איך האב ליב צו טרייען נייע זאכן. פארוואס לאו וואלטעדזש? אפילו איך קען נישט. אה, פארוואס ספעציפיקלי לאו וואלטעדזש, איז ווייל איך האב א חבר עלעקטערישן,

ס'איז דא זייער א שיינע זאך ביי אונז אידן אז מ'העלפט זיך ארויס איינער די צווייטע, סאו עווענטשעלי האב איך אנגעהויבן צו קענען אנדערע לאו וואלטעדזש חברה, און ווען כ'האב געהאט א קוועשאן מיט עפעס האב איך געקאלט איינעם פרעגן, און געס וואט? ער האט מיך געהאלפן. סאו א דאנק דעם וואס אנדערע מענטשן האבן מיך געהאלפן בין איך געווארן מער און מער סוקסעספול אין מיין ביזנעס. סתם מענטשן האבן מיר געהאלפן ספעסיפיקלי אין לאו וואלטעדזש, איך האב געהאט א טעקניקל קוועשאן האבן זיי מיך געענטפערט דארפסט טון דאס, אזוי פראגרעמט מען עס, אזוי אינסטאלט מען עס, דעי העלפד מי אוט, און נאכדעם האב איך געהאט זייער אסאך אויפשטעלן א ביזנעס לייק איז א שווערע סטראגל פיינענשעלי זייער שווער עטליסט פאר מיר איז געווען ביטער שווער סאו איך האב אלץ געהאט פרענדס ווען איך ווייס איך געהאט א דאון מאמענט וואס איך האב געקאלט לייק ווייס ס'איז שווער ס'גייט נישט און דאס ווייס דו ווערסט דיין מוד ווערט דאון און דו ווילסט אויפגעבן און דאס און. כ'האב געהאט פרענדס, כ'האב געוויסט וועם איך קען קאלן און זיי האבן מיך געגעבן חיזוק, גראדע עזרא האב איך איינמאל געהאט א לאנגע קאנווערסעישאן מיט אים, לייק איי וואס עט א פוינט ווי כ'האב געפילט לייק איי גיוו אפּ, כ'בין בראוק טו די דעטה, און כ'האב געשמועסט מיט עזרא, כ'האב אים געזאגט כ'וויל אויפגעבן בלא בלא בלא, ער האט מיך ער האט מיך ליטערלי קאנווינסד, ער זאגט מיר דו ביסט א נאר, דו האלטסט ביי שלחן ערוך, לייק דאונט דו איט. קיפ אן פושינג יו וויל מעיק איט. כ'דענק ער האט מיך ליטערלי איך בין קאנווינסד אז איך גיי ארבעטן פאר א צווייטן לאז אפ די גאנצע זאך און. וואו. איז יא איז דא א פוינט וואס מ'האלט שוין האלט שוין ביי צפון און איך מיין האו דאז א פערסאן נאו אויב ס'איז שלחן עורך אדער צפון אדער אויב זיי ארענער צו וואטעווער. כ'ווייס נישט. איי דאנט נאו, עס איז א קוועשאן פאר א אקאונטענט, באט אפשר אויך נישט. דו ביסט נישט געגאנגען ארבעטן פאר א צווייטן, זיך אויסגעלערנט און געוואוסט וואס דו טוסט? איך האב רייט עוועי אנגעהויבן מיין לערנען. סאו דו קומסט און דו עפענסט אויף א קאמפאני און דו האסט נישט קיין עקספיריענס, אוודאי וועל איך אויפגעבן, איך ווייס נישט וואס איך טו, איך קום אריין אין ארבעט, איך האב נישט קיין סאו, איך דארף גוגלען יעדע זאך, אוודאי וועלסטו אויפגעבן, איך מיין, ס'איז וואן פלאס וואן, ס'איז אפילו נישט פלאס, ס'איז פלעין וואן. רייט. ס'איז געווען זייער שווער טאקע, דאס האט צוגעלייגט, דאס אז כ'האב נישט געהאט עקספיריענס האט צוגעלייגט צו די שוועריקייט, באט די פיינענשעלס איז אויך געווען מורא'דיג א שווערע, סיי דו האסט נישט די פיינענשעלס און דו מוטשעסט דיך צו סטראגלען צו בויען די זאך, ס'האט געלייגט אסאך פרעשור. סאו ווער גייט דיך בוקן ווען דו האסט נישט קיין עקספיריענס? דעטס די פוינט. גוטע אידן וואס האבן מיך געטראסט און מיך געגעבן א טשענס, וואס א דאנק זיי האב איך מיך געקענט אויסלערנען, און בויען רעפערענס. סאו היינט וואלסטו נישט צוריק געגאנגען ארבעטן פאר א צווייטן קודם? ווען יו קענסט ריווערס די קלאק? אממ, כ'מיין אז נישט, ווייל כ'האב שוין געהאלטן נאך אסאך יארן ארבעטן פאר אנדערע מענטשן. ס'איז געקומען צו א פוינט ווי כ'האב שוין נישט געוואלט ארבעטן פאר א צווייטן, כ'האב געוואלט ארבעטן פאר מיך. א האלבע יאר דזשאסט צו עוואוידן פינף יאר פון סטראגל? ווען וואלט ווען, וואלט איך געדארפט גלייך נאך מיין חתונה גיין ארבעטן פאר א לאו וואלטידזש קאמפאני. באט ווער וואלט פארציילט איבער די טענקס פון זאלץ וואסער רייט. סאו פרעגסט צו איך האב געטון א סמארט מואוו מיטן אריינגיין אין די ביזנעס? וואלד יו רעקאמענד איט טו סאמאן עלס בעיסיקלי? מענטשן הערן אויס די עפיסאד און הערן איינער האט גארנישט איך קען אויך דער הערשקאוויטש האט געקענט. גראדע האט'ס זיך אויסגעארבעט פאר דיר ברוך השם. די פוינט פון די זאך איז אז אז דו ווילסט עפעס קענסטו עס טון. דאס איז די פוינט, זייער אסאך מענטשן האבן די ערשטע מאל וואס זיי טוען א זאך, רייט? און זייער אסאך מענטשן האבן מורא צו טון די ערשטע מאל א זאך, ווייל ער האט מורא, ער האט נישט די גאטס צו עס דורכברעכן, און פעלן, און פעלן צען מאל, פופצן מאל, צוואנציג מאל, אנטיל יו ביקאם סוקסעספול. וועגן דעם זענען זייער אסאך מענטשן נישט סוקסעספול, ביקאוז זיי האבן א פיער אוו פעיליער. סאו. ווען איז עס טיפשות און ווען איז עס קארעדזש?

טוה עס נישט אליינס. ווייל דו קענסט אראפפלאשן זייער אסאך. איך ווייס ווי דו האסט געפרעגט אנדערע מענטשן דאס דאך. רעד עס דורך מיט אנדערע מענטשן וואס האבן שוין געטון ריעל איסטעיט, און אזוי ווי כ'האב געזאגט, ס'דא גוטע אידן וואס גייען דיך עני טיים ארויסהעלפן וואס דו ווילסט טון, איז דא מענטשן אין די ליין, דעי האוו נאו פראבלעם ענסערינג קוועסטשענס, און אדרעסט א גוטע פוינט פון ריעל איסטעיט, ריעל איסטעיט איז א גוטע פלאץ ווי אסאך מענטשן פלאשן אראפ געלט. ווייל ס'קוקט אויס א גוטע דיל, אויבן אויף קוקט אויס א גוטע, גראדע איינער האט מיך געזאגט פאריגע וואך א גוט פוינט אין ריעל עסטעיט, ער זאגט מיר אויב וואן פלאס וואן איז טו, איט מעיקס סענס, אויב וואן פלאס וואן איז טו פוינט פייוו, דען איט דאזענט מעיק סענס. וואו, ס'איז א גוט ווארט. ער, דער מענטש מאכט ריזיגע לאונס, ער זאגט מיך, ביי מיך א מיליאן און א ביליאן איז די זעלבע זאך.

קוק צוריק בודק ואחר כך קוק ווי די לופ האול איז דא.
זעלבע זאך איז אין רוחניות, איינער האט מיך געזאגט אויך א גוט ווארט, ער זאגט מיך, דאווען אזוי דו ביסט באשעפער'ס קינד, די רגע וואס דו פילסט ביסט אן אייניקל, יו דואינג סאמטינג ראנג, ווייסט וואס איך מיין? סאו בעק טו יור קוועשן, איף איי וואלד דו איט אגען, ס'איז געווען ביטער שווער, סאו כ'ווייס נישט וואס צו ענטפערן, איף איט וואס א סמארט טינג טו דו אריינצוגיין אין א ליין וואס דו קענסט נישט, איי דאנט נאו אויב ס'איז א סמארט טינג פאר א צווייטן, באט איך בין אזא מין מענטש וואס כ'האב ליב אויסצוטרייען נייע זאכן, און אסאך מאל טו איך טאקע סטופיד זאכן, און איך, למשל? און איך מאך א לינקס. למשל? למשל?
איף יו דאנט מיינד שערינג.
מ'האט גערעדט פון ריעל עסטעיט? איך האב אינוועסטעט אין ריעל עסטעיט. אן פרעגן מענטשן וואס קענען ריעל עסטעיט, און איך האב אינוועסטעט אין א שיפע זאך. טו פוינט פייוו.
יא, ס'האט, עקזעקטלי, די דיעל האט אויסגעקוקט טו פוינט פייוו, ס'איז נישט געווען קיין וואן פלאס וואן דיעל, א גוד עקזעמפל, ס'איז געווען עקטשעלי וואן פלאס וואן איז אויפגעקומען טרי אדער פאר. יו אר וועי אףף. ניין, איט וואס לייק, כ'קויף עס פאר ביליג, כ'קען עס פארקויפן פאר טייער, באט דער וואס סאמטינג דעט איי דידענט קנאו,

יא. אבער. אבער. ס'איז דא אפאר מינע אוקשענס. ס'איז דא א אוקשען וואו די HOA מאכט א אוקשען. HOA מיינט די קאנדאמיניום. לאמיר זאגן ביסט שולדיג פופציג טויזנט דאלער HOA פיס. דעי פוט איט אן אוקשען ענד דעי קוט. נאכדעם איז דא אוקשען וואס די באנק פארקויפט עס. פארקלאוזשער. נאכדעם איז דא טעקס אוקשענס. געווענליך א טעקס אוקשען באקומסטו א קלין דיד. געווענליך. דאונט טעיק מיי ווארדס. כ'האב נישט קיין ריעל עסטעיט עקספיריענס. באט די HOA אוקשען דארפסטו מאכן דיין ריסערטש צו עס איז א קלין טייטל, עס קען זיין דער מענטש האט געהאט א מארגעדזש און מארגן גייט די מארגעדזש קאמפאני קומען זאגן אינגערמאן מען איז שולדיג פינף הונדערט טויזענט דאלער מארגעדזש אויף די פראפערטי הער מיטס געלט יעצט דארפסטו גיין סעטלען מיט די באנק די הויז איז נישט ווערט אזויפיל מען דארף אריינלייגן מען דארף איבערמאכן די טוילעטס מען דארף איבערמאכן די ווענט דו דארפסט עקספלעינען פאר די באנק אז איך דארף דא אריינלייגן א דריי פיר הונדערט טויזענט דאלער צו מאכן די הויז ליוועבל סאו די הויז איז נישט ווערט פינף הונדערט די הויז איז נאר ווערט צוויי פופציג אדער דריי סאו קענסט סעטלען מיט די באנק און קענסט ארויסגיין איווען אויב דו ביסט לאקי קענסט ארויסגיין איווען. סאו אויב דו ווילסט וויסן ספעסיפיקלי אין מיין סטארי איז דאס געווען. איינער האט מיך געזאגט איך ווייס ווי גראדע געווען א טעקסי דרייווער איך וואין אין פלארידע דו ווייסט ס'דא אוקשען מען קען גיין אויפן אוקשען קויפן זאכן פאר ביליג איך בין געווארן עקסייטעד איך בין געגאנגען איך האב געקויפט באט איי לערנט מיי לעסן אז איך דארף מאכן א טייטל סערטש פאר דעם צו זען צו ס'דא לינס, ווען איך וואלט ווען נישט געווארן עקסייטעד פאר וואן פלאס וואן איקוואלס פאר און איך וואלט געגאנגען צו א איד וואס טוט ריעל עסטעיט אזוי ווי דער מענטש צו וועם איך האב גערעדט פאריגע וואך און ער וואלט מיר גערן געהאלפן ער וואלט מיר עקספלעינד דו דארפסט מאכן א טייטל סערטש פאר דעם ס'דא א HOA אוקשען ס'דא א טעקס אוקשען ס'דא א פארקלאוזשער אוקשען

איך בין געקומען פון א מעקעניקעל פלאץ, יא איך האב געארבעט אין די סוער פלענט, איך האב געדארפט פיקסן מאשינס, איך קען עלעקטריק בעיסיק, איך בין נישט קיין עלעקטרישן, סאו ווען ער זאל מיך ווען זאגן דעמאלטס ווער א איי טי פראגרעמער אדער ווער עפעס ווער א אקאונטענט ווייל ס'איז דא א ניד אין אקאונטענט וואלט איך אים געזאגט םםםם איי דאנט פיל איט, באט איך האב געפילט ווי לאו וואלטעדזש, איך ווייס וויאזוי מען שלעפט ווייערס, איך בין הענדי, איך קען קאנסטראקשן, יא דרילס, זעגס, די זאכן זענען נישט ניי פאר מיר. דזשילעט לעד פענסיל, איך האב דורכגעקומען מיט א דזשילעט און לעד פענסיל, יא? סאו, איך האב נישט ממש געפילט ווי איך טאנץ אריין אין וואסער בלינדערהייט אן א טוב. איך האב געוואוסט I'll get it. א קעמערע, זעט זיך? זעט זיך? I got it. איך האב מיך עס אויסגעלערנט. ס'איז נישט געווען אינגאנצן פרעמד. א קעמרע, אי'ל פיגור איט אוט וויאזוי מ'קרימפט עס, וויאזוי מ'פראגרעמט עס, און עווענטשעלי איי גאט איט. סאו, דיין קוועשאן איז צו איך זאל אריינטאנצן אין א זאך וואס איך בין בלינד אין וואסער אזוי בלינדערהייט? ענטפער איז נאו. באט אויב דו זאלסט נעמען ריסק און טשעלענדזשעס, צו דו צו א טשעלענדזש זאל דיך אפהאלטן פון טון א זאך טאורדס יור סוקסעס? נאו.
אין ענגליש הייסט עס א אקסימאראן. צוויי די אפעזיטס. פון איין זייט ביסטו געגאנגען און דו האסט גארנישט געקענט און דו ביסט אריין אין א אינדוסטרי פון ניי פון פריש, פון די צווייטע זייט זאגסטו יענעם טו עס נישט. און איך פרעג דיך צו דו האסט חרטה? ניין, ווייל כ'האב געדארפט גיין צו מיך אליין. סאו מ'איז זייער, איך טריי, איים טרייאינג טו פיגור אוט לייק.
איך קען פרעגן נאך א קוועשאן אין דעם, וואלסטו אריינגענומען א ארבעטער וואס האט נישט די נאלעדזש באט העז די סעים דרייוו לייק יו דו?
סאו כ'גיי קודם ענטפערן זיין קוועשאן נאכדעם דיינס. אונז האמיר יעצט צוויי פערפעקט עקזעמפלס פון מיך אליינס, לאו וואלטעדזש מיט ריעל עסטעיט. לאו וואלטעדזש האב איך געפילט ווי כ'האב די הענט פאר עס, און כ'האב די קאפ פאר עס, סאו יא איך גיי סטראגלען, כ'גיי מאכן מיין ריסערטש, כ'גיי גאנצע טרעינינג, אה, ווען איך בין אריין אין לאו וואלטעדזש בין איך געגאנגען אין עלעקטריקל סקול.

כ'קען אביסל עלעקטריק, כ'קען שלעפן ווייער, כ'בין געגאנגען אין עלעקטריקל סקול אביסל, כ'האב עס געדראפט אינמיטן, כ'האב עס נישט פארשטאנען, ס'איז נישט פאר מיר, און יוטוב כ'האב געפרעגט מענטשן דאס, האסט מיך געפרעגט וועגן ריעל עסטעיט? זאג איך דיר יעס, איי דיד א ביג מיסטעיק, און איי שודנט, איי וואלדנט האוו דאן איט עגעין, צו אינוועסטן די געלט אן פרעגן א מענטש וואס איז פראפעשענעל און אויסגעקאכט אין די ליין. ס'איז נאר ביי ריעל עסטעיט?
ס'איז נישט נאר ביי ריעל עסטעיט, זאג איך ריעל עסטעיט בין איך פרעמד,

באט איי וואלדנט דו איט אגען וויטאוט עסקינג סאמבאדי, למשל איך קען איינער וואס איז געווארן א עלעקטרישן יא, ער האט קיינמאל נישט געארבעט ביי איינעם פארדעם, באט ער קען די בעסיקס, ער ווייסט היל געט איט, לייק ער'ט זיך אויסלערנען, ער'ט פרעגן דא דארט, באט ס'דא די זאך אזוי ווי ריעל עסטעיט וואס איך האב זירא נאלידזש אין ריעל עסטעיט, כ'וואלט געדארפט גיין פרעגן איינעם פארדעם, דאס דורכרעדן, דורכקייען, דורכבאקן, ווער נישט עקסייטעד ס'דא א גוטע דיל, גראדע ס'דא א ווארט, א דיל וואס ברענט, זאל פארברענט ווערן. ווייסט וואס כ'מיין? ס'איז א דיעל אז יא, טאמער סיינסט נישט יעצט קאנטראקט מארגן איז עס נישט דא. א דיעל וואס מ'קען נישט דורכטראכטן וואס ברענט זאל פארברענט ווערן.
קיין איין מענטש גייט נישט אריין אין ביזנעס אפילו מיט א עקזעקט פלאן וואס ער פלאנט צו טון און ס'ארבעט זיך אויס יענע וועג. ס'איז אייביג דא זאכן וואס קומען דיין וועג, אלע מינע זאכן וואס געשעהן אין וועג וואס דו האסט נישט עקספעקטעד, און די זאך פון א ביזנעס אונער אדער א מענעדזשער איז יעדן טאג ווען ס'קומט אריין די אלע טשעלענדזשעס.
צו הענדלען די טשעלענדזשעס און עס צו מענעדזשן. עקזעקטלי. סאו, פון איין זייט ביסטו גערעכט אז יו נאו גאנצע קאמפליקעישענס וואס קומען דיך אקעגן, פון די צווייטע זייט רעד עס דורך מיט פראפעשענעלס דעטס אמעיזינג. באט מיין פוינט פון מיין סטארי אויך איז דעט נעם ריסק, אויב דו גייסט נישט נעמען קיין ריסק, דו גייסט נאר טון זאכן וואס דו ווייסט הונדרעט פראצענט ס'גייט זיך אויסארבעטן, יור נעווער גאנא געט דעיר, ווייל די מענטשן וואס האבן מורא צו נעמען ריסק, זיי בלייבן אויף איין סערטען פעט, זיי גייען נישט אריין אין די לעין, דו ווייסט אז אין ביזנעס ווייסט מען אויך אין ריעל עסטעיט ווייסט מען עס אויך יא, די הייער די ריסק די הייער די ריווארד, סאו מיין פוינט איז, נעם יא די ריסק נעם יא די טשענס. ס'זאל זיין קאלקולעיטעד. יא, באט אזוי ווי איך בין אריין אין לאו וואלטעדזש, לייק, אנשטאט בלייבן אין דיין קאמפארט זאון און נישט טון א אנקאמפארטעבל זאך וואס דו קענסט נישט, טו עס און מעיבי יו וויל געט דעיר. און וואס איז געווען דיין קוועשאן?

ארבעטערס פון די גאס דעי דאנט נאו עניטינג און איך טרעין זיי אריין האו טו דו איט מיי וועי.
מאכט עס אסאך שווערער. ווייל איך בין גרייט צו גיין די סטראגל די שווערקייט און איך קוק זיי נאך און איך לאז נישט דורך קיין זאכן איך זעה ער האט נישט געראנט א ווייער וויאזוי איך וויל ס'זאל זיין געראנט וויאזוי איך האלט אז ס'קומט צו זיין געראנט גיי איך אים קאנמוטשען און איך קאנמוטשע אים אזויפיל מאל אויף עס ביז ער ווייסט אז דיס איז די וועי איי לייק איט, באט איך האב ענדערש ליב מיין פילאזעפי ענדערשער צו הייערן א ארבעטער וואס קען גארנישט, ווי צו הייערן א ארבעטער וואס איך קען דארפסט מיר נישט זאגן וואס צו טון, איים גוד, זיי מיר נישט אזוי גוט, דא האט מען, איך קען דיך אויסלערנען. wow, ס'איז סטארי, ווי אלט ביסטו אויב איך מעג פרעגן? טערטי וואן.

האסט געהערט אמאל די אויסדרוק האט נישט קיין ברויט אין שטוב? ס'איז געווען א עכטע זאך. איך האב געקענט אנקומען אין גראסערי צופרי, מיינע אלע קארדס זענען געווען מעקסד אוט, די באנק אקאונט אווערדראון, באט כ'האב נישט געוואלט האבן בושות שטיין ביי די רעדזשיסטער און סקענען מיין קארד גייען פינג פינג פינג, קארד דעקליינד, סאו כ'האב געטשעקט צו כ'האב א דאלער א קוואדער צו גיין קויפן א קאפי, ניין כ'האב נישט, סאו איי ווענט אן וויט מיי דעי, כ'האב נישט געהאט קיין געלט, יא, כ'האב נישט געהאט קיין געלט צו קויפן א קאפי אפילו.
ס'איז נישט געווען די גאנצע דריי יאר ממש אזוי טאף, בתקופות, באט א ביג ספען פון די צוויי א האלב יאר איז געווען וואס איי וואס ליטערלי, כ'בין אנגעקומען אין געז סטעישן און אלע קארדס זענען געווען מעקסד אוט, באט די אייבערשטער האט מיר געהאלפן, ס'איז אלץ געווען א קארטל וואס האט מיר געלאזט גיין אווער די לימיט צו נעמען געז, לייק. כ'האב באצאלט מיין רענט שפעט, באט איך בין נישט שולדיג געבליבן קיין רענט פאר מיין לענדלארד, לייק ס'איז נישט אזוי ווי זאגן איך האב פֿינף חדשים אוטסטענדינג רענט, און מ'האט געדארפט נאכלויפן די פיפטין די סיקסטין פון די מאנט, לייק יונגערמאן האסט נאכנישט באצאלט קיין רענט, עווענטשעלי הי גאט פעיד, איי דידנט פעי איט אן טיים, באט כ'בין קיינמאל נישט געווען אזוי ווי אז כ'האב פֿיר חדשים אוטסטענדינג.

דו האסט מיר געזאגט דאס איז א קוועשן אויך פאר אקאונטענט דאס ווייל נישט אייביג נישט אייביג האסטו נישט קיין געלט ווייל דו מאכסט נישט קיין געלט אסאך מאל האסטו נישט קיין געלט ווייל מענטשן צאלן נישט לאמיר זאגן דו האסט אוטסטענדינג אפאר הונדערט טויזענט דאלער דיין רעסיוו אקאונטס פעיעבלס איז נאר אכציג ניינציג טויזענט דאלער ביי די בוקס מאכסטו געלט אבער אין באנק האסטו נישט קיין געלט האסט נישט קיין קעש פלאו קעש פלאו איז א מעידזשער מעידזשער קי פאר א ביזנעס. און זייער אסאך ביזנעסעס סטראגלען מיט קעש פלאו, זייער אסאך ביזנעסעס נעמען ארויס ליינס אוו קרעדיט פאר דעם, אדער האבן זיי א רייכע טאטע אדער א רייכע שווער אדער א שותף וואס פאמפט אריין די קעש פלאו, סאו ס'איז נישט איך האב דערלייגט געלט יעדן טאג, ווייל איך האב נישט געהאט קיין קעש פלאו, מענטשן זענען דיך שולדיג צוויי הונדערט טויזענט דאלער, וואס קען איך טון מיט דעם, טשעיס גייט נישט אן וויפיל מענטשן זענען מיך שולדיג, טשעיס זאגט, אינגערמאן אז דו דיפאזיטס געלט, איז דא, אז נישט. באט דו האסט געהאט א פעמילי, ס'נישט אזוי ווי דו ביסט א סינגל און דו האסט א אחריות, ס'נישט קיין דזשאוק. רייט, כ'האב שוין געהאט א פעמילי און ס'איז געווען זייער שווער פאר מיך און פאר מיין פעמילי, איט וואס ווערי טאף.
ענד הי פריוועילד.
דורכגעבראכן. סאו ברוך השם אז כ'האב געהאט מענטשן וואס האבן מיך געגעבן חיזוק, און כ'בין אנגעגאנגען, כ'בין ווייטער, איי קעפט אן גאואינג, און עווענטשעלי, ברוך השם. ווייסט כ'מיין, דו קומסט אן אויבן, דו קומסט אן אויבן די בארג ווייסט, די לעצטע דו, דו האלטסט דו יא דו האלטסט שוין נאכן הייקן א גאנצן טאג, דו האלטסט ביי די לעצטע מייל, דו קענסט שוין נישט דו קענסט שוין נישט, אידער יו גיוו אפ, יו קאלעפס, אדער דו גייסט בום ביז דו קומסט אן אויבן און.
יא סטארי. איט וואס ווערי טאף. אל די אינפארמעישן דארף איך אריין נעמען, איך דארף דאס פראסעסן, עידזש אוו טערטי וואן ביסט דורכגעגאנגען די פאר דזשאבס, וואן טו טרי פאר פייוו דזשאבס,

ער האט שוין געגעבן די פאס דו דארפסט אנהויבן, איי וואס לייק, כ'מיינט איך באסט, יעדעס מאל ס'קומט צו אזא סיטועשן לייק די העק מיט די גאנצע זאך, איך גיי ארבעטן פאר א צווייטן, לאז מיך אפ, סאו איך טרעף א, און זייער אסאך מאל טראכסטו אזוי ווי אז, כ'ארבעט צו שווער, יו נאו וואט, כ'גיי מאכן פאדקעסט. וואס דארף שוין א פאדקעסט טון? סך הכל זיצט ער אויף א בענקל און ער אינטערוויוט א מענטש, ער מאכט געלט פון יוטוב אדער אז ביסט דזשעלעס אויף דער באס דרייווער אדער טעקסי דרייווער, א מענטש וואס שטייט ביי א גראסערי ביי א רעדזשעסטער, טראכסט סך הכל וואס דארף ער טון? ער דארף סקענען זאכן, יא אדער די אקאונטענט, סך הכל ער זיצט אין אפיס ער שאקלט זיין פינגערס, ער מאכט צוויי הונדערט טויזענט דאלער א יאר, לייק פארוואס ארבעט איך אזוי שווער? סאיז געווען אינטערעסטינג, איך האב געטראפן א קאנטרעקטער, איך האב

וואס איך האב געהאט א סערוויס קאל ביי אים אינדערהיים זונטאג נאך פסח, און ער זאגט מיר ס'האט זיך צוריק אנגעהויבן, ער גייט ארבעטן פאר א צווייטן, ער קען נישט, ווייסט ס'האט אים אריינגעהיט אויך די נייע זמן נאך ווייס איך אין א רואיגע פסח, ער זאגט מיר איך קוק די הויז מ'האלט נאך נישט אין ערגעץ דא, איך האב נישט קיין כח צו די פרעשור, די פרעשור איז נאט פאר מי, ער זאגט מיר איך געב אויף די גאנצע קאנטראקט און איך ארבעט פאר א צווייטן, סאו איך בין געקומען צו א ריעלעזעישאן אז. יעדע מענטש איז באשערט א סערטען אמאונט פון פרעשור, לאמיר זאגן מיך איז באשערט פֿופֿציק פאונדס אויף פרעשור, פער דעי? פֿופֿציק פאונדס אויף פרעשור, לאמיר זאגן די יאר איז אנגעשריבן פאר מיך פֿופֿציק פאונדס פֿופֿציק פאונדס אויף פרעשור, איך גיי גיין דרייוון א באס, גיי איך האבן די פֿופֿציק פאונדס אויף פרעשור ביי די באס, איך גיי דרייוון א טעקסי, איך גיי זיין א קאנטרעקטער, מינינג טו סעי איך קען פון דעם נישט אוועקוואקן, וואטעווער איים גאוינג טו טערן, איך גיי גיין ארבעטן פאר א צווייטן, איך, איי העוו טו פעי מיי פעיר שעיר,

יעדע מענטש איז באשערט א סערטען אמאונט פון מאני, פון געלט, באט די געלט איז נישט עכט די געלט די וועליו פון די דאלער, ס'איז די קאמפטעביליטי, די זאך וואס די קענסט טון מיט די געלט.
הרחבת הדעת. לאו דווקא הרחבת הדעת. קאמפטעביליטי איז אין הרחבת הדעת. וואטעווער. הרחבת הפאקעט. ער דארף האבן די אמאונט אוו ענדשוימענט, יא?

אינדזשוימענט. יעצט אויב ער פאקט אוועק א גאנצע צייט די געלט וואס ער מאכט און ער האט נישט אין די באנק, ער האט אין די באנק הונדערט טויזענט באט ער ניצט נישט די הונדערט טויזענט דאלער, גייט די באשעפער אים געבן א מיליאן, צוויי מיליאן, צען מיליאן, פופצען מיליאן, צוואנציג מיליאן, פופציג מיליאן, דו דארפסט האבן הונדערט טויזענט דאלער וואס דו דארפסט אינדזשויען. סאו די די געלט וואס א מענטש מאכט איז פשוט ווייל ער אינדזשויט נישט זיין געלט. כאפסט? איינער איך האב עס געזען פון איינער פון די חסידישע ספרים איז געווען זייער אינטערעסאנט, באשעפער געט דיך די אמאונט אוו ענדזשוימענט, און אויב דו נוצט עס נישט און ער פאקט עס אוועק. סאו זיין פוינט איז אז דו זאלסט פאקן געלט? ניין, זיין פוינט איז אז נאו מעטער ווי סאך געלט דו מאכסט, די באשעפער געט דיך די זעלבע אמאונט אוו מאני, ווייל די עיקר איז די ענדזשוימענט וואס דו האסט אין געלט, די געלט איז די פעיפער. סאו דו דארפסט האבן עקס אמאונט אוו ענדזשוימענט, און ווי לאנג דו גייסט עס נישט ניצן גייט דער באשעפער דיך פאקן, באט די פוינט איז נישט די דאלער, די פוינט איז אז ער געבט דיר די ענדזשוימענט. אינטערעסטינג. פארשטייסט? סאו די דאלער מיינט גארנישט, ס'איז וואס דו קענסט טון. דו רעדסט פון געלט, וויפיל געלט א מענטש מאכט, וואס ער דארף מאכן, די באשעפער, איך האב זייער אסאך מאל די ארגומענט, קאנווערסעישאן מיט מענטשן, ס'איז א. האו דו יו סעי, א פאפולער טאפיק, יא. וואס איז די חילוק פון אמונה און וואס איז די חילוק פון אמונה און השתדלות? לייק ווי איז די באלאנס? סאו, איך האב אמאל געהערט פון איינעם פון א גוטע אורח, איך האב מיך אויסגערעדט דאס, זאגט ער אז די חילוק צווישן אמונה און פוילקייט איז א האר. זייער אסאך מאל ביסט אביסל פויל צו טון עפעס, און דו בלעימסט דאס אז דו טוסט עס נישט ווייל דו האסט אמונה. סאו מענטשן זייער אסאך מאל לייק ס'איז דא איין זייט פון די סטארי וואס טענה'ט ש איך טו איך טו מיינס די אייבערשטער גייט שוין טון די איבעריגע. וואס איך טענה מיט מענטשן אייביג וואס איך האלט זייער שטארק די פילאזעפי דעט יו העוו טו דו יור האנדערט פערסענט יו קענאט גיוו איט טען פערסענט און זאגן די אייבערשטער וועט שוין טון די איבעריגע. קודם כל די אייבערשטער ארבעט נישט פאר דיך, ער ארבעט מיט דיך. און יו העוו טו גיוו איט יור האנדערט פערסענט, קענסט נישט געבן האלבוועגס. ס'שטייט אין פרק בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו יא, דו דארפסט ווילן קודם, דארפסט ווילן אנקומען ערגעץ, און די אייבערשטער גייט דיך העלפן, דארפסט האבן א גאול, דארפסט האבן א פעד ווי דו ווילסט אנקומען. דו ווילסט מאכן פופציג טויזנט דאלער א יאר אדער דו ווילסט מאכן צוויי הונדערט טויזנט דאלער א יאר. קענסט נישט האלטן דיין השגות ביי פופציג טויזנט דאלער א יאר און די אייבערשטער וועט שוין שיקן די איבעריגע. איך האלט אביסל אז ס'איז אפענסיוו אין א וועי פאר די אייבערשטער לייק איך ארבעט נישט פאר דיר. לייק נאך פאר דו ביסט געבוירן האסטו דו ווערסט שוין געבוירן מיט א באלאנס. דו קענסט נישט לעבן גענוג לאנג אפצוצאלן די אייבערשטער וואס ער טוט פאר דיך יעדן טאג. דו ווערסט שוין געבוירן מיט א בעלענס און דיין בעלענס וואקסט יעדן טאג און דו טוסט א פיצי צוריקצוצאלן סאו דו זאלסט נאך גיין זאגן נאך אויך ער זאל נאך ארבעטן פאר דיר נאך אויך לייק.
ווען איינער געהאט א אקסידזשען טענק האט עס געקאסט געלט צו ריפילן די אקסידזשען האט ער געזאגט wow די באשעפער געבט מיך יעדן טאג פרי אקסידזשען איך דארף נישט צאלן קיין פעני ווייסט איך מיין און דא פאר די קליינע באטל דארף איך צאלן איך האלט אז יא די אייבערשטער האלט אן די תורה סאיז עזוב תעזוב עמו די אייבערשטער העלפט דיך בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו אז דארט ווי דו ווילסט אנקומען גייט מען דיך טראגן לייק איים רעדי טו ווארק וויט יו דזשאסט זאג מיר וואס דו ווילסט וויל און דען גיוו איט אלל יו גאט כ'געדענק אזוי אן אינטערעסאנטע זאך כ'האב געלערנט חומש פרשת וישלח און כ'האב געלערנט ווען איך לערן די חומש איך לערן עס אביסל מיט א וויוויד אימעדזשינעישן סאו כ'האב געלערנט די סטארי פון יעקב מיט עשיו און איך געדענק די פוינט איט היט מי לייק ס'איז מיר אריינגעקומען אין קאפ דעמאלס די פוינט, יעקב האט א פראבלעם איז אין א סיטואשען יא, ער האט צוגענומען די ברכות פון עשיו פארשטייט זיך מיט רוח הקודש ווייל מ'האט געזאגט פאר רבקה מיט רוח הקודש אז דו דארפסט עס גיין נעמען דאס עינט גאנע ווארק דער וועי עשיו באקומט נישט די ברכות דו מוזט שיקן יעקב יא יצחק דאס וואלט געווען פאר עשיו אבער מ'זאגט פאר רבקה רבקה מיט רוח הקודש נא דו קענסט עס נישט צולאזן שיק אריין יעקב סאו עשיו האט געפילט ווי ער האט אים צוגע'גנב'עט די ברכה, וואס איז די ברכה? איז בעסיקלי עולם הזה, קעש, הייזער, דאס אלעס וואס אונז דארפן האבן צו קענען אנגיין מיטן לעבן. סאו עשיו איז געווען ביטער גערעגט דערפון. און ער איז געקומען רעדי מיט פֿיר הונדערט מענטשן ער גייט הרג'ענען יעקב. סאו יעקב איז אין א מורא'דיגע פראבלעם. יעקב. האט געוואלט בעיסיקלי טשעינדזשן די זאך, ער האט געוואלט איבערדרייען עשיו'ס הארץ, סאו ער האט זיך אנגעגרייט לדורן לתפילה מלחמה. מיין קוועשאן איז געווען, א מינוט, יעקב אבינו, יא, ער איז געווען פון די אבות הקדושים, וואס הייסט לדורן לתפילה מלחמה, פארוואס האט ער נישט זיך געשטעלט דאווענען, דזשאסט תפילה, און געזאגט באשעפער איך האב א פראבלעם, עשיו קומט מיך הרג'נען דא, קוק אן איך האב דא עלף קינדער, איך האב פיר מאמעס, קנעכט מיט די לייק יו קענט דו דיס טו מי, איך בעט דיר העלף מיר, וואס האט זיך אנגערייט לדורון לתפילה ומלחמה, סאו ער געטון זיין פארט ער געדאווענט, יא די רחניות'דיגע פארט, נאכדעם האט ער געוואוסט אז ער דארף טון פון זיין זייט אלעס וואס ער קען בדרך הטבע אין זיין קעפעסיטי צו טרייען דא צו איבערדרייען די זאך אדער צו פראטעקטן אז עשיו זאל נישט הארגענען זאל אים נישט הארגענען מיט די קינדער. סאו ער וואלט געקענט שיקן א דורון א מתנה, דזשאסט ער שיקט ארויס, שיקט א מתנה, די אייבערשטער וועט שוין מאכן אז ס'זאל האבן די עפעקט. ניין, ער האט פונקטליך אויסגעשטעלט זיין סטרעטעדזשי, ער האט געוואלט געווינען זיין קלייענט'ס מיינד, זיין קלייענט'ס הארט. סאו ער האט נישט געפלעיסט אלע עדס אין איין וואך. ער האט געפלעיסט די עדס, ער האט עס סעפערעיטעד, ער האט געמאכט א מהלך יום אחד יא, ורווח תשימו בין עדר לעדר, ער האט געשיקט ווייל ער האט געוואלט צו האבן די מאוסט עפעקט אויף עשיו צו איבערדרייען זיין הארץ, סאו ער האט אים געשיקט איין, עשיו וואז לייק wow. ווער האט עס געשיקט פאר וועם וואס ווען ווי, און ער נאך אונטער די אימפרעשאן פון די ערשטע עד האט ער געפלעיסט די צווייטע עד, און הי וואז wow! סאו אפילו די מתנה האט ער אויסגעשטעלט מיט אלע דיטעילס אז ס'זאל האבן די עפעקט, ער וואלט געקענט שיקן די מתנה, אריינפעקסן די מתנה און זאגן באשעפער דו נעם קער, ער האט געטון אלעס אין זיין קעפעסיטי, נאכדעם די ווארדינג פון די עד ער זאל קענען שיקן די מתנה, און עשיו וועט אים שוין פרעגן, ער וועט שוין ענטפערן ניין ניין ניין, ער האט פונקטליך אויסגעשטעלט די ווארדינג אז ס'זאל האבן די מאוסט עפעקט, עשיו גייט דיך פרעגן וועמענס ביסטו? סאו וואס איז געווען עשיו'ס פראבלעם? אז יעקב איז געווען דער הער און ער האט געזאגט, זאג אים איך קום פון דיין קנעכט יעקב, ס'איז געשיקט די מתנה פאר מיין האר עשיו, לייק ער האט פונקטליך אויסגעשטעלט די ווארדינג פון די עד אז ס'זאל האבן די מאוסט עפעקט אויף די קלייענט, ער גייט דיך פרעגן דאס און דו גייסט ענטפערן דאס, קענסט זען די דיטעיל וואס ער האט אריינגעלייגט אין יעדע זאך וואס ער האט געטון. אזויווי פעין פוינטס. נאכדעם אויב דאס ארבעט נישט האט ער זיך געגרייט למלחמה, ער האט געמאכט א סטרעטעדזשי, אקעי ווען ער קומט ווען ער היט יעדעם איינעם אויף איינמאל וויר אלל גאן, ער האט עס געספליט, שני מחנות, ער האט געמאכט א סטראטידזשיק ווארפעיר סטרעטעדזשי, ער מאכט צוויי גרופס און נאכדעם האט ער עס אויסגעשטעלט ווער שטייט אין פראנט ווער שטייט אין בעק און כ'דענק נישט וואו כ'האב געזען ס'שטייט אז ער איז געווען אנגעטון שיין באט אונטער זיינע קליידער האט ער געהאט פאנצער?
כלי זיין! ניין! הי וואז רעדי הי וואז רעדי טו פייט! ער האט נישט געזאגט ס'גוט די אייבערשטער וועט שוין העלפן איך פארלאז מיך ניין ער האט געוואוסט די עשיו קומט דא געהאר אדער הרג'נען אדער געהארגעט צו ווערן סאו הי וואז רעדי טו פייט אונטער זיין רעקל אונטער דאס האט ער געהאט א לאודעד גאן וואטעווער אין זיינע צייטן די שפיזן און איז געווען רעדי אז. א לאודעד שפיזער.
א לאודעד שפיזער אז אויב עשיו גייט דא מאכן טראבל הי איז רעדי טו פייט. סאו איך האב דאס געלערנט פלעין די חומש און איט היט מי לייק פארוואס האט ער געטון די אלע זאכן? סאו איך בין געקומען צו די קאנקלוזשן אז ס'איז דא ביידע פארטס. אונזער סטראגל, אזוי ווי איך האב געזאגט פריער, אונזער טשעלענדזש איז צו געדענקן א גאנצן צייט ווען דו האסט סוקסעס און ווען דו האסט אלעס, צו געדענקן דעט איים נאט אין טשארדזש. ס'איז זייער שווער פאר א מענטש, ס'הייסט איך בין נישט אין טשארדזש, איך האב געארבעט, איך האב געמאכט געלט. מ'דארף עס געדענקן א גאנצע צייט אז ס'דא איינער דא א באס וואס איז אין טשארדזש, און מ'דארף זאגן שכוח, און מ'דארף בעטן נאך, ווייל דאס איז די אייבערשטער האט ליב, אז מ'זאגט נישט שכוח און מ'בעט נישט נאך, באקומסטו נישט נאך. סאו די אייבערשטער האט ליב ווען מען בעט אים, ער האט ליב ווען מען זאגט שקויעך, ענד היז אין טשארדזש, ענד יא איי העוו טו דו, איי העוו טו גיוו איט מיי האנדרעט פערסענט, אזוי ווי דו זעסט יענקל האט געטון, דארפסט טון די תפילה, און דארפסט טון די דורן און די מלחמה.
סאו אדער קענסטו זאגן פונקט פארקערט. א וואס?
אז בעיסיקלי, קענסט די סטארי מיט די מענטש וואס האט נישט געהאט קיין פרנסה און ער האט געזאגט די באשעפער גייט אים שיקן, ער האט געהאט א אייזל אדער פערד און די אייזל איז אויך אויסגעגאנגען ביז זיין ווייב האט אים געפרעגט לייק זעהסט דאס האט מען שוין אויך נישט, ביז ווען ס'איז צוריק געקומען מיט גאלדענע רענדלעך, סאו ס'איז דו קענסט עס קוקן אויף ביידע וועגן, איינס קען זיין א רעגעלע מענטש אויף די רעגעלע מדריגה וואס דארף טון די השתדלות, און פאר יענע מענטש פאר זיין מדריגה איז געווען האסט געזאגט די ריכטיגע ווארט מדריגה. יא, סאו אין זיין מדריגה איז די וועג ווי אזוי ער טוט עס, סאו יעקב אבינו קענסט זאגן די זעלבע זאך, דורן, ער האט געזאגט שקויעך אייבערשטער, פלעין, גארנישט, נאו סטרינגס עטעטשט, פלעין איך ח, דא האסטו א פרעזענט פון מיך, טענק יו, יו נאו, פאר עניטינג און עווריטינג, נאכדעם האט ער געגעבן תפילה, איך בין אין א צרה, העלא, העלף מיך, און נאכדעם איז געווען מלחמה, קען זיין מלחמת היצר. ער האט געדארפט פייטען מיט זיך, זאגען אז יו נאו, די באשעפער איז דא, ער גייט מיך העלפן, איך גיי גארנ, יו נאו, איך דארף דזשאסט קיעפ מיי פאוקעס, און נישט זיך לאזן פון די יצר הרע. סאו די סטארי וואס דו האסט פארציילט איז דא אסאך ענדליכע אזעלכע סטאריס, באט אזוי ווי דו האסט געזאגט דאס איז א מדריגה. הונדערט פראצענט, יעדער פאר זיין מדריגה. סאו ס'שטייט אין באר מים חיים די זעלבע קאנסעפט, באר מים חיים זאגט אז ווען א מענטש געבט זיך איבער אין די אייבערשטער'ס הענט לייק קאמפליטלי, אזוי ווי א בעיבי, יא, איך קען נישט גארנישט, ווייסט, מאמי נעם קעיר, טראג מיך, מאך מיך, גיב מיך צו עסן, טשעינדזש מיך, לייק ווען א מענטש האט אזא רילעישאנשיפ מיט די אייבערשטער לייק טאטלי קאמפליטלי איבערגעגעבן, די אייבערשטער נעמט קעיר פון אים ער העלפט אים באט ס'איז א מדריגה וויפיל מענטשן קענען זאגן אז זיי זענען אין די מדריגה נישט אז ער איז פויל טו גיוו איט היז האנדערט פערסענט ער איז באמת איבערגעגעבן אז די אייבערשטער גייט קעיר נעמען פון אים און גייט אים העלפן. אקעי סאו לאמיר רעפן אפ ס'ווערט זייער שפעט פאר יעדע געסט גייט אוועק בעט מען אים ער זאל זאגן זיך אויסדרייען צו יענע קעמרע, אריינרעדן זעכציק סעקאנדס אן די קלאק, א מעסעדזש פאר כלל ישראל. א מעסעדזש פאר כלל ישראל איז אז עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און וואטעווער יו ניד קענסטו בעטן פון די באשעפער, בעיסד אויף מיין פערסענעל עקספיריענס, ווען איך דארף עפעס בעט איך פון די אייבערשטער און ער געבט מיר עס, און טעיק ריסק אין יור לייף. טו טשעלענדזשעס, אפילו ס'נעמט דיך ארויס פון דיין קאמפארט זאון, בי קאמפארטעבל טו בי אנקאמפארטעבל, דזשאסט דו איט, פארשטייט זיך זאכן וואס מאכן סענס און זאכן וואס ס'איז דא א פלאץ וואו די ברכה זאל חל זיין, און אויך נעם אדווייס פון מענטשן וואס זענען קלוגער פון דיר, מיין נישט אז דו ביסט דער קלוגסטער, ס'דא מענטשן וואס זענען קלוגער פון דיך, זענען שוין דורכגעגאנגען דאס וואס דו גייסט יעצט אנהויבן דורכצוגיין, טעיק עדווייס. Wow. Hey, nice. שכוח, און אויב דו האסט ליב געהאט די עפיסאוד, טאמס אפ, שעיר עס מיט א פרענד זאל אויך אנהויבן, סובסקרייב צו לעיטעסט טאלקס פלאס, און זיי געזונט.